טוט זיך אין חדר. כ'האב געטראפן א שיינע רש י די וואך פאר מלמדים. חיזוק אז ווען מען געבט א פסק אין כיתה און א קינד לאכט, ס'שטייט אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו אז דו גייסט האבן א קינד מיט שרה. און אברהם האט געלאכט און שרה האבן געלאכט. סאו רש י זאגט אז די אייבערשטער איז נישט געווען ברוגז אויף אברהם, ווייל אברהם האט געלאכט פון שמחה. ער איז זייער פרייליך אז ער גייט האבן א קינד. ס'קען אפשר נישט אויסקוקן פאר מענטשן אינדרויסן אז אז ער שפעט. רש י זאגט, שרה האט האט געלאכט פון. געדענקסט די רש י? יעצט לערנסט נישט קיין רש י? ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד פיין, נעקסטע וואך וועסטו זעהן אז שרה האט געלאכט, און די אייבערשטער זאגט פארוואס לאכט שרה? הלבן מאה שנה יולד? זאגט רש י ניין, לשון שמחה. שרה איז געווען מחוך, אפגעלאכט. אברהם האמין ושמח, שרה לא האמינה ולגלגה. און דערמיט האט דער אייבערשטער, ער האט געלאכט, wow, איך בין הונדערט און מיין ווייב איז ניינציג און אונז גיימיר האבן א קינד? אסאך מאל אז מען גיבט א פסק פאר א קינד,

וויאזוי טאקע האט די ראש ישיבה דאס געכאפט? רוב משכילים זענען זייער שווער אין דעם. כ'ווייס נישט, כ'האב ליב געהאט די קינדער. כ'האב ליב געהאט די קינדער. און אויב נישט האב איך געוואוסט אז איך דארף גיין התבודדות. א האלבע קלאס קלאצט. א האלבע קלאס קלאצט? און וואס וואס לערנסטו? גמרא. מאך עס אינטערסאנט, האסט קיינמאל נישט געהערט ווי דער ראש ישיבה לערנט פאר גמרא? אינמיטן ווי זאגט מען עס אין ענגליש? אינמיטן מאך איך אזא פאני ווארט און יעדער קומט אריין אין די ענין. איך מאך אזעלכע, בקיצור, איך וועל נישט אויסזאגן אלע טריקס. מען קען נישט זאגן צו סאך, נאו נאו נאו נאו. ס'ווערט עקספאוזד, ס'ווערט אויס.

קוק אהער, מען דארף בעטן די אייבערשטער ווייל ווייל דו גייסט אנהייבן טי ער וועט זאגן ברענג מיין קאר א געטויגענע מאשין וועט נישט ארבעטן מען ס'וועט נישט ארבעטן ביי דיר. וואס טוט מען מיט א צוויי יעריג קינד וואס טשעפעט די אנדערע קינד? אזוי קומט עס, ביי מיר איז א חידוש אז מיין מיין חזקל, מיין ווייב זאגט מיר יעדן טאג ס'איז אזא חידוש. יעדן טאג, ער טוט נישט גארנישט פאר די בעיבי, ס'נישט וואר, אזוי קומט עס. יא, מאכט מען אים, געבט מען אים די אטענשאן, לייגט מען אים אריין אין זעלבן קריב, מען געבט פאר אים די צומי פונעם קליינעם, מען מאכט אים ווי די בעיבי, ער וויל דאך זיין די בעיבי, ער וויל דאך זיך אויסקוקן גוט, נישט ארויס. א רגע, וויפיל קענסטו זאגן נאו? דו מאכסט אים שלעכט. איך האב מיין היינט צופרי באזיגט מיין זון. ער שלאגט, ער טוט נישט גארנישט שלעכט, איך זע ער קריכט אריין אין קריב פון מיין קליינע בעיבעלע, דריי וואכן. נישט אזוי שלעכט, זאג איך, אה, ווילסט שלאפן נעבן די בעיבי, קום דו זיין די בעיבי. נעם א קישן און געלייגט צו זיך, מיין מאמי איז דא צוויי בעיביס אונז האמיר שוין. ער זיצט און שמייכלט, מען קוקט אויף מיך, איך בין אויך, איך בין אויכעט א קינד. וואס זאל איך טוהן? קוק אויף מיך. נישט קיין שלעכט קינד, זאג פאר דיין ווייב ס'איז א הויכע נשמה. נו, עס מוז נישט זיין, נו, עס מוז נישט זיין עקסטער דרייסיג זאכן. עס קענען זיין צען קינדער האבן די זעלבע מעלה, צען קינדער האלטן מיט. זאגסט א האלבע קלאס קלאצט, סאו פופצן איז שוין גוט. האסט ביזט געבליבן מיט פופצן קלאצערס. די פופצן וועסטו טרעפן, די פופצן דאווענען אויך נישט. א מחי'. א מחי'. איין זאך דארף מען זיך שטעלן אויף אויף אז עס זאל זיין אטאריטי. אבער אויך אז א מנהל האט נישט קיין שכל ווען ער גייט יעדע ער גייט וועלן נאך אטאריטי, נאך אטאריטעט, נאך, בעק איך אים נישט. איך בין מנהל יעצט געווארן, איך בין געווארן א מנהל, געווארן צוריק יונג, מנהל'יכייט. כ'האב שוין געדארפט געבן דריי פעטש פון אנפאנג יאר. איך זאג פארן מלמד, קוק אהער, עס גייט עקספייערן, דאס קען איך נוצן ווען מ'דארף עס נוצן. טייטש, אויב ווערט יעדן טאג א מחוצף, אויף נישט טייטלען ווערט מען נישט קיין מחוצף. רבי זאגט עפעס, עפעס לאכן, עפעס שרייען, איז דאך אויך נישט מיין א מחוצף. ס'קינד האט נישט געגעסן, ס'קינד האט נישט געשלאפן די נאכט, דארפסט אויסטשעקן אינדרויסן. עס קען אמאל זיין יא אז מען דארף. דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן, קען זיין א חכם מחוכם, דו ביסט גארנישט ווערד אן תפילה. אדרבה פרעג איך בין איך בין שוין מיד איך איך האב נישט געוואלט קומען געבן א שיעור איך טראכט וואס דארף איך קומען געבן א שיעור כ'בין אזוי מיד. אזוי וואס? וועגן דעם האב איך געטראכט אז איך בלייב נאך צוויי מינוט אינדערהיים קען איך נישט איינשלאפן כ'בין אראפגעקומען האב געטראכט נו פרעג פרעג האסט דאך אסאך מאל פארקערט וואס? יא, נישט אדער צופרי אדער נאך, ס'איז יעדע מאל, יעדע מאל ס'זאל ווערן צוריק סדר. און מען לערנט, מען רעדט, מען לערנט עס אויס, מען לערנט עס אויס וועגן א אלטע איד, מען לערנט עס אויס וועגן א טאטע, מען לערנט עס אויס.

וואס איז דיין קלאס? וואס איז די כיתה? פששששט א שקט קלאס. די? וואו וואו וואו גוטע יארן. גוטע יארן. יא אבער די אינטערעסאנטע זאכן זאלן אויכעט האבן עפעס מיטן אייבערשטן. וואס מיינט שלאגן? דאס טאר מען נישט, דאס איז געווען ביי אונזערע צייטן, דרייסיג, פערציג, א פאטש פאר דרך ארץ, א פאטש, די דרייסיג פערציג, ס'איז א פיזיקעל פאטש אדער א מענטעל פאטש? ניין, דרייסיג, א פאטש פאר א קינד, ווען א קינד איז נישט דרך ארצ'דיג, ס'העלפט אים, וואס קען זיין?

מאכט מען, דו הערסט עס, עס קומט שוין צו הערן. שיינע זאכן. ווען איך בין א מלמד און איך האב אזא שיעור האב איך מיך מחיה געווען. איז נישט געווען יעדע וואך די שיעורים? אז די מנהל פלעגט אריינקומען פארהערן ביי מיר אין חדר, איך האב געפילט ווי איך ווער פארהערט. איך האף נישט וואס די קינדער ציטערן. איך בין געזיצן אזוי דערשראקן. אזוי ווי א קינד. איך האב עס גענומען אויף מיך.

ס'איז א דראג. שכוח אייבערשטער שכוח אייבערשטער ס'איז פיין. סטאפ צו זאגן לויב דיין. פון זיך אליין אייבערשטער אזוי גוט צו מיר שכוח אייבערשטער. דאנקען דעם אייבערשטן. וואס מענטשן מאכן מיט אזעלכע צרות און יסורים. דאנקען דעם אייבערשטן. דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן ביי יומם. דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן.

ס'איז א מעשה פון תפילה, געבעטן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט געהאלפן. אוי טאטע. ברוך השם ס'קומט שבת. כ'האב געשריבן אביסעלע, געשריבן אביסעלע זוהר. אה, דאס איז אויך א מורא'דיגע לימוד פאר די מלמדים.

סודות פון רבי שמעון. אייזיק ווי ביסטו שבת אייזיק? וועסט לערנען מיט מיך בחברותא, שבת צופרי זוהר, האב דיר געשריבן איך האב דיר געלייגט דא א תא חזי וויש האסטו געזען? שבת צופרי מען לערנט בחברותא. איך וויל הערן פון דיר, נאכאמאל, דער בעל שם הקדוש האט געזאגט אין זוהר הקדוש יעדן טאג דא א אנדערע פשט. כ'קען שרייבן אויף איין שטיקל זוהר אן א שיעור סודות. משה ווי ביסטו שבת אין סטעטן איילענד וועסט לערנען מיט מיך שבת פרי זוהר בחברותא? ווי ביסטו שבת?

געקומען א תוה מ יאר, נאך נישט געמאכט אליינס, ס'דא אסאך יונגעלייט וואס האבן עס אנגעפאנגען צו לערנען שיעורים זוהר, אלטע דרייעך זוהר, מחיה מיט אזא מין ליבשאפט צום אייבערשטן, אזא מין ליבשאפט צו די תורה, זיי זאגן די ווערטער, יואלי האסט שוין אמאל געלערנט זוהר? וועסט לערנען מיט מיך שבת פרי בחברותא? איך האב די שבת געהאט, איך בין געווען אין בארא פארק, דערנאך בין איך אראפגעקומען פון מיין טאטע, איך בין געווארן אויסגעשפארט, איך האב נישט געקענט כ'קען נישט די נומבער, איך האב נישט געוואוסט ביי נאכט מאכט מען צו די טיר.

ווייל ווי לאנג איך ווארט נאר אונטערן דעכל ס'רעגנט ס'רעגנט זאלסט אריינלייגן די שטיקעלע זוהר א קליינע שטיקעלע זוהר ס'איז נישט צו שווער שבת צופרי נאך די מקווה נאך ברכת התורה פינף מינוט נאך וואס דו לערנסט דיינע שיעורים ווענדט זיך ווי ביסטו שבת

דארפסט נישט לערנען זוהר, דער זוהר גע'פועל'ט אז דו זאלסט גיין אין מקווה. שבת.